דער אלטער רבי האט געהערט דעם סיפור פון דעם רעבן ר' זושא, ר' זושא אניפאלער, וואס ער האט דאס געהערט פון זיין ברודער דער הייליגער רבי רבי אלימלך מליזשענסק, וואס די טעג איז אויכעט זיין יארצייט, דערציילט אז ער איז געווען ביים מזריטשער מגיד, עס איז געווען די חבריא קדישא, איז געווען א סדר פון משמרות, דאס הייסט אז ביי די נעכט פלעגט זיין א סדר, פלעגט זיין א ממונה וואס פלעגט בלייבן דארטן ביי די נאכט, אז אויב דער מגיד דארף עפעס, זאל ער קענען אים באדינען. דאך ידוע, דער מעזריטשער מגיד איז געווען ביי אים שווער צו זיך, ביים מעזריטשער מגיד איז געווען, האט געהאט א ענין מיט די פיס, ער פלעגט, האט ער געדארפט נוצן שטעקענעס וואס מען רופט עס אן קביים, יע. וואס איז דער פאקט דא וואס דאס איז געווען צוליב אן ענין וואס ער האט געהאט אין געזונט שטענדיג איז איז געווען די תלמידים האבן געמאכט ממונים וואס מ'פלעגט זיין דארטן אז אויב דער מגיד וועט דארפן עפעס זאל ער אים קענען באדינען אים איז געווען אין דער נאכט וואס דער ממונה איז געווען דער רבי ר' אלימלך ר' אלימלך איז ער געשטאנען און געזעצן און געווארט אויב מ'וועט דארפן עפעס. אינמיטן נאכט האט ער געהערט אז ס'רוקט זיך, ער האט געהערט אז ס'דא עפעס א רעש, אז דער מגיד פלעגט גיין, פלעגט זיין א רעש, ווייל ער פלעגט זיך גיין מיט די קביים, איז געווארן א, איז געווארן א רעש. איז ער גלייך דערציטערט געווארן, און ער איז געשטאנען ביים טיר, האט זיך געעפנט די טיר, און דער מגיד האט אים אריינגערופן, מגיד איז געווען באש להבה, און דער מגיד האט אים געזאגט די ווערטער. הער מלך, אזוי איז געווען די לשון ווי ס'האט זיך איבערגעגעבן רבי פון רבי, פרידיגער רבי האט עס איבערגעגעבן דעם לשון, הער מלך וואס מען זאגט אין מסיפתא דרקיע, אז די מצוה פון אהבת ישראל פון ואהבת לרעך כמוך איז אז מען דארף ליב האבן א רשע גמור פונקט אזוי ווי מען דארף ליב האבן א צדיק גמור. דאס איז געווען די ווערטער. שפעטער איז געווען א המשך אויף מארגן, דער רבי איז געווען זייער באראשט פון דעם פון דעם פון דעם פתגם, האט עס איבערגעגעבן צו די חבריא קדישא, און שפעטער איז געווען בהמשך לזה האבן זיי געראטעוועט א אידן וואס ער איז געווען אין א מצב וואס ער האט געדארפט האבן א ישועה, א איד וואס זיין הנהגה איז געווען נישט א זייער נישט א גוטע הנהגה, און ער האט געלאכט און געמאכט לצנות און ער איז געווען א גרויסער ער איז געווען אין א מצב וואס אינגאנצן נישט נישט כדבעי למהוי, און בזכות. די חבריא קדישא, נאכדעם וואס זיי האבן געהערט אט דעם פתגם, האבן זיי געהאלפן יענעם אידן און זיי האבן אים געראטעוועט און אים ארויסגעשלעפט פון זיין מצב און ער איז געווארן א בעל תשובה גמור. דער סיפור האט אויכעט אמאל דער רבי, דער לובאוויטשער רבי דערציילט אין א שבועות'דיגן פארברענגען, איבערדערציילט דעם סיפור, און ער האט מקדים געווען אז בכלל איז דאך ידוע אז חסידות דער בעל שם טוב האט מחדש געווען און מאיר געווען דעם גאנצן ענין פון אהבת ישראל, איינע פון די יסודות תורת הבעל שם טוב, שבועות איז דאך די יארצייט פון בעל שם טוב, איז איינע פון די יסודות תורת הבעל שם טוב איז דער ענין פון אהבת ישראל, און מען זעט. און ווי ביי יעדער ובדור לדור ווי ס'איז צוגעקומען א עמק לפנים מעמק אין דעם ענין פון אהבת ישראל. געברענגט אז דער בעל שם טוב האט געזאגט, ס'איז א תורה אויפן בעל שם טוב אויפן פסוק, אויפן מאמר חזל, תפילין דמארי עלמא, די גמרא זאגט דאך אין מנחות, תפילין דמארי עלמא מה כתיב בהו, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, אז אין דעם אייבערשטנ'ס תפילין, שטייט דער מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, דאס הייסט די מעלה פון אידן, און אויף דעם זאגט מען, האט דער בעל שם טוב געזאגט, אז אין תפילין איז דאך דא תפילין של ראש און תפילין של יד, על דרך זה אין עמך ישראל איז דא די תפילין של ראש, די תלמידי חכמים, און ס'איז דא די תפילין של יד, די בעלי מעשה, די אנשים פשוטים. אנשי חסד אנשי צדקה, און אזוי ווי מען זעט אין תפילין אז הגם תפילין של ראש האט זיך האט זיך א גרויסע חשיבות, אבער די ברכה מאכט מען דווקא תפילין של יד, און די ערשטע זאך לייגט מען תפילין של יד, על דרך זה ביי דעם אייבערשטן איז די אנשים פשוטים האבן א חשיבות גדולה ביותר נאך אפילו נאך פאר די אן די תלמידי חכמים. דאס איז געווען פון דעם בעל שם טוב'ס תורות וואס דאס האט מעורר געווען ביי תלמידי הבעל שם טוב א מוראדיגע אהבה און ליבשאפט און קירוב אויך צו אנשים פשוטים וואס דאס איז געווען איינע פון די חידושים עיקריים פון דעם בעל שם הקדוש. דערנאך איז געקומען דער מעזריטשער מגיד און האט צוגעגעבן נאכמער עומק מיט דעם סיפור מיט דעם תורה וואס ער האט געזאגט, אז מען דארף ליב האבן א רשע גמור אזוי ווי א צדיק גמור איז צוגעקומען א נייער עומק, נישט נאר אנשים פשוטים נאר אפילו א רשע גמור, און נישט נאר ליב האבן נאר ווי ער האט געזאגט אז מען דארף ליב האבן א רשע גמור פונקט אזוי ווי מען דארף ליב האבן א צדיק גמור, דאס הייסט אז ער האט געגעבן דעם ענין פון אהבת ישראל ס'איז נישט נאר אז אויכעט נאר אדרבה ס'דארף זיין אזוי ווי בשווה די ליבשאפט צו א רשע גמור בעצם דארף זיין מיטן זעלבן תוקף ווי פאר א צדיק גמור. דערנאך דער אלטער רבי האט אין תניא אין ליקוטי אמרים האט דער אלטער רבי מוסיף געווען א עמק אין דעם ענין פון אהבת ישראל, דאס איז דאך ידוע אז דער אלטער רבי אין תניא אין ליקוטי אמרים פרק לב, ווי דער רבי פלעגט זאגן אלעמאל דאס איז דער פרק לב, דער הארץ פון תניא, וואס דארטן דער אלטער רבי איז מסביר די מצוה פון ואהבת לרעך כמוך, איז דארטן דער אלטער רבי גיט צו א עומק אז וואס איז טאקע דער ענין ווי אזוי קען זיין דער ואהבת לרעך כמך לכל אחד ואחד מישראל מגדול ועד קטן, ווי קען דאס זיין א אהבה און א אמת'ע א ליבשאפט צו יעדער אידן כמך ממש, ווי דער אלטער רבי גיט צו די ווערטער אז ס'איז כמך ממש און לכל אחד מישראל מגדול ועד קטן, איז ער מבאר אז דורך דעם וואס מ'איז זיך מתבונן אז אידן איז דאך כל אחד מישראל אלע אידן זענען דאך אחים ממש בשרשם וואס זיי נעמען זיך פון השם אחד איז במילא זענען זיי דאך איין זאך אלע נשמות איז דאך איין און איינציגע זאך ער איז א איד און מצד דעם זענען אלע כולם כאחד און דאס איז די אמת'ע אהבת ישראל און אחדות ישראל רק שהגופים מחולקים די גאנצע חילוק איז נאר מצד הגוף, בשעת א איד איז מעורר די נשמה, און ביי אים איז די נשמה ווערט ביי אים א דבר עיקר און די גוף ווערט א דבר טפל, קען זיין אהבה ואחווה אמיתית ביניהם, ווי דער אלטער רבי איז מבאר באריכות אין פרק ל"ב פון תניא. און וואס איז דא די ווארט אז דער אלטער רבי איז מחדש, ווי קען טאקע זיין דער ענין, ווי קען טאקע זיין אז מען זאל ליב האבן דעם איש פשוט, אט אזוי ווי דעם תלמיד חכם, און נאכמער א רשע גמור פונקט ווי א צדיק גמור, יא. דאס הייסט אז דער אלטער רבי האט מחדש געווען דעם עומק הענין ווייל דער עצם זאך וואס ער איז א איד, דאס הייסט בשעת דו דערהערסט אז ס'רעדט זיך וועגן א איד, און וויבאלד ער איז א איד איז דאך דו מיט אים, ער מיט דיר איז דאך איין און איינציגע זאך, ווי ווי ביי חסידים פלעגט מען זאגן אז משה רבינו איז נישט מער איד ווי א קל שבקלים, ווי א פשוטער איד. און א פשוטער איד איז נישט ווייניגער איד ווי משה רבינו, אין דעם ענין פון זיין א איד, די עצם זאך וואס מ'איז א איד, אין דעם זאך איז משה רבינו מיט יעדער אידן בשווה ממש. און ממילא דאס איז דער אמת'ער ענין פון ואהבת לרעך כמוך. יא, און דאס איז דער עומק פון אהבת ישראל, ס'האט זיך אנגעהויבן ביים בעל שם טוב, און זיך ארויסגעברענגט ביתר עומק ביי דעם מעזריטשער מגיד, און בתלמידי המגיד, ביז ווי דער אלטער רבי האט עס מבאר געווען אין תניא, אז ס'איז דא די ליבשאפט פון א אידן וואס דו זעסט נישט בכלל דעם ציור, נישט ס'רעדט זיך נישט אז ס'איז דא א איש פשוט, און ס'איז דא א תלמיד חכם, ס'איז דא א רשע, ס'איז דא א צדיק, ס'איז דא א זאך וואס ער איז א איד, די עצם זאך וואס ער איז א איד, און מצד דעם ווערט די אמת'ע ליבשאפט. די נקודה, די נקודה פון אמת'ע אהבת ישראל, וואס דאס נעמט זיך פון די אמת'ע אחדות ישראל, וואס אידן זענען אחד, איין און איינציגע זאך, ווייל ס'איז אלץ איין און איין נשמה, וואס דאס איז דער ענין פון חלק אלוקה ממעל ממש, וואס ער איז א איד, אט דער נקודה, דאס איז בעצם די יסוד פון די גאנצער ענין פון פרשת שקלים. מחצית השקל. היינטיגע וואך איז דאך די ד' פרשיות, און די ערשטע פון די ד' פרשיות איז די פרשה פון מחצית השקל. יא, וואס משנכנס אדר, שטייט דאך אין משנה, באחד באדר, משמיעין, על השקלים ועל הכלאים, דער ענין פון פון מחצית השקל וואס דאס איז די מצוה פון חודש אדר, פון דעם נעמט זיך אז די ערשטע פון די ד' פרשיות, דעם שבת פאר ראש חודש אדר, ליינט מען די פרשה פון שקלים. וואס איז די מצוה פון מחצית השקל און וואס איז דער עומק פון מחצית השקל? ס'איז דאך ידוע בנוגע די מצוה פון מחצית השקל, די תורה זאגט, כי תשא את ראש בני ישראל, דער אייבערשטער זאגט צו משה רבינו, כי תשא את ראש בני ישראל, אז דו ווילסט אויפהייבן דעם ראש בני ישראל ונתנו, יא, דארף מען ברענגען, יא, מחצית השקל, זה יתנו, מחצית השקל בשקל הקודש. אז מ'דארף געבן א האלבע שקל. אויף דעם, אויף דעם מצוה איז דאך דא די ידוע'דיגע שאלות וואס זיי פרעגן דאך די ראשונים, די ערשטע מפרשים, די גדולי ישראל האמיתיים פרעגן דאך די שאלה. אסאך שאלות איז דא אין די, אויף דעם, אויף דעם פסוק. די ערשטע שאלה איז כי תשא. וואס איז דער טייטש כי תשא, אויפהייבן? מען רעדט דאך דא וועגן ציילן אידן, דארף שטיין כי תמנה, ווי רש"י זאגט. דערנאך איז דא די שאלה, וואס איז דאס מחצית השקל? מיט א האלבן שקל? ווי אזוי קען, וואס איז דער ענין פון א האלבן שקל? ס'איז נישט קיין, ס'איז נישט קיין דבר הרגיל, געבן א האלבן שקל. בכלל זאגט מען אז ס'איז דא א ענין פון שלמים. אז מען וויל געבן א זאך דארף מען געבן א דבר שלם, בפרט אין בית המקדש, אין בית המקדש אלע עניינים דארפן דאך זיין דבר שלם, יעדע קרבן דארף זיין א שלם, און א תמים און אן א מום, און ווי די כלי הקודש אין מקדשין אלא מלאים, ס'איז דא א ריבוי הלכות אין בית המקדש וואס מען זעט אז די הדגשה איז געווען דווקא זאל זיין שלמים, און נישט עפעס חצאים, און דא עפעס א זאך אז דארף זיין דווקא מחצית השקל. און די קשיא איז נאך שטארקער ווי די אלע מפרשים פרעגן, די תורה אליין זאגט אז ס'איז דא עשרים גרה השקל און מחצית השקל איז עשר גרה, איז אויב אזוי וואס דארפסטו צו זאגן מחצית השקל? זאל שטיין נאר עשר גרה, אז דו גיבסט עשר גרה, עשר איז א מספר שלם. מספר עשר, ס'איז שלימות המספר, ס'איז א מנין, ס'איז א. זאל שטיין נאר עשר גרה. ניין, די תורה איז מדגיש, ס'איז דא א שקל השלם, און דער שקל השלם איז עשרים גרה, און מען דארף געבן א מחצית פון דעם שקל. און דאס איז די מצוה פון מחצית השקל. און פון דעם ווערט די מצוה פון מחצית השקל כי תשא את ראש בני ישראל. און ווי עס שטייט אין מדרש אז משה רבינו האט געשריי גע'טענה'ט צום אייבערשטן במה תרום קרנם של ישראל. ווי אזוי הייבט מען אויף קרנם של ישראל? האט אים דער אייבישטער געזאגט מיט מחצית השקל. וואס איז דא דער פשט? מחצית השקל זאל זיין תרום קרנם של ישראל? נאך דא על דרך זה דא ריבוי שאלות און עניינים וואס מען פרעגט אויף אויף דעם גאנצן ענין פון מחצית השקל. נאר וואס איז טאקע דער ענין שבזה? נאר דא קומט, יע, ס'איז דאך דא אנהייבנדיג פון דעם אלשיך, דער אלשיך שרייבט דאך אז דער ענין פון מחצית השקל קומט צו זאגן אז א איד דארף וויסן אז ער אליין איז מער נישט ווי א האלבע זאך, אז א איד דארף צוזאמענקלייבן זיך מיט נאך א אידן. דאס איז די גאנצע יסוד פון מחצית השקל, יעס, נישט סתם א ענין פון צדקה. צדקה איז פארקערט, פארוואס א, די תורה זאגט אז מען זאל געבן נאר א מחצית, הדל לא ימעיט, העשיר לא ירבה, הדל לא ימעיט, פארקערט אין צדקה דארף דאך זיין יעדער איינער לפי וויפיל ער קען, דער עושר לפי עושרו, און יעדער איינער דארף געבן, און אדרבה כל המוסיף, ס'איז דא מעשר מיט חומש, ס'איז דא א ריבוי דרגות אין צדקה. דא זאגט מען ניין, העשיר לא ירבה, הדל לא ימעיט, דווקא מחצית השקל, ווייל דא איז אן אנדער גדר. דא איז דער יסוד, ווי דער אלשיך איז מבאר, וואס די תורה האט געוואלט זאגן, די מצוה פון מחצית השקל, איז אז ס'דאר א איד דארף וויסן זיין אז ער איז מער נישט ווי א מחצית. וואס ער טוט און אלס וואס ער מאכט, ער קען זיין א איד און זיין א פרומער איד און א ערליכער איד און א הייליגער איד און א תורה איד און מקיים זיין אלע תורה מצוות, תרי"ג מצוות, בתכלית השלימות, זאל ער וויסן זיין אז כל זמן אז ער איז אליין, איז ער מער נישט ווי א מחצית. ער מוז זיך צוזאמענקלייבן מיט נאך א אידן. ס'דארף זיין, אז דו ווילסט זיין א שקל השלם, דארפסטו וויסן זיין אז דו ביסט מער נישט ווי א מחצית, און דו דארפסט זיך צוזאמענ'חבר'ן מיט נאך א אידן. און דעמאלט ווערט עס א דבר שלם, א מחצית, א דבר ש, א שקל השלם. און דאס איז א יסוד אין עבודת השם, דערפאר געפינט מען אז פאר'ן דאווענען הייבט מען אן הריני מקבל עלי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. פאר א איד הייבט אן דאווענען, ער וויל ווערן א קרבן צו דעם אייבערשטן, דארף ער וויסן זיין אז אליין גייט דאס נישט. ס'דארף זיין דער הריני מקבל עלי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, ער דארף זיך צוזאמענקלייבן און מתאחד זיין מיט נאך א אידן, און דעמאלט ווערט דאס א שקל השלם. און דאס איז דער יסוד וואס תורה קומט צו גיין צו זאגן, משה רבינו פרעגט ביי דעם אייבערשטן, ס'איז דאך געווען א חטא העגל, חטא העגל איז דאך געווען א חטא פון פירוד, און חטא העגל איז געווען פונקט פארקערט פון אחד, מ'האט געוואלט זוכן א עגל, מ'האט געזוכט א זאך צו מפריד זיין זיך פון דעם אייבערשטן כביכול, און אויכעט גורם זיין א פירוד צווישן אידן. און דערפאר איז געקומען צו גיין נאכן נאך דעם כפרה פון חטא העגל כידוע אז אז אז דער כי תשא את ראש בני ישראל דאס איז געווען עכט א כפרה כל העובר על הפקודים אז דאס גייט אויף די וואס זיי האבן עובר געווען אויפן חטא העגל לכפר על נפשותיכם אז דאס איז געווען א כפרה אויפן חטא העגל און דאס טאקע געווען די טענה פון משה רבינו ווי קען מען מכפר זיין מיט א מחצית השקל אויפן חטא העגל איז דא אין דעם אריכות הביאור אבער איינע פון די נקודות עיקריים איז דער יסוד אז אהבת ישראל בשעת א איד ווייסט אז ער איז מער נישט ווי א מחצית זיין גאנצע מציאות איז מער נישט ווי א מחצית און כדי ער זאל זיין א שקל השלם מוז ער אנקומען צו נאך א אידן אט דאס איז דער יסוד, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום. בשעת אידן טרעפן זיך צוזאמען און זיי ווערן א מציאות אחת, איז דעמאלט קען זיין אז אז דער אייבישטער זאל שורה זיין צווישן אידן, מחזיק ברכה לישראל, און פון דעם ווערט די גאנצע כפרה לכפר על נפשותיכם. איז דער יסוד, די יסוד פון פרשת שקלים, אין דעם עומק הענין פון אהבת ישראל, כדי ווי אזוי קומט מען טאקע צו א ווערן, צוקומען צו דעם אמת'ער אהבת ישראל, אז א איד זאל טאקע באמת דערהערן אז ער מיט'ן צווייטן זענען באמת מער נישט ווי א האלבע זאך, און דווקא בשעת איז נתאחד מיט א צווייטן אידן ווערט ער א שקל השלם, איז דאס איז דורך דעם וואס מען דערהערט טאקע וואס איז דער שרש הנשמה, אט דאס איז דער אלטער רבי מסביר אין תניא, בשעת מען ווייסט אז א איד, וואס איז דער אמת'ער מהות מיינער, איז דאך א חלק אלוקה ממעל ממש, איז במילא, איז ווער בין איך און ווער איז דער צווייטער, מיר זענען ביידע חלקים פון דעם זעלבן חלק אלוקה ממעל, און דאס איז וואס דער אלטער רבי זאגט אין תניא, אז בשעת א איד ווייסט שכולן מתאימות ואב אחד לכולנה, ולכן בני ישראל נקראים אחים ממש מצד שרש נפשם בהשם אחד, בשעת א איד ווייסט אז מיר נעמען זיך אלע פון דעם זעלבן השם אחד, און די נשמה איז א חלק אלוקה ממעל ממש, מצד דעם ווערט דער אמת'ער ענין פון אחדות. אט דער נקודה איז געווען א יסוד עיקרי וואס דער רבי האט זיך גערעדט וועגן דעם זייער אסאך, בפרט וויל איך דערציילן דא וואס דער רבי האט זיך גערעדט אין דעם לעצטן פארברענגען וואס מיר האבן געהאט זוכה געווען הערן דעם רבי'ן, דאס איז געווען שבת פרשת ויקהל אין די יאר תשנ ב, דאס איז געווען די לעצטע מאל וואס מיר האבן זוכה געווען הערן דעם רבי'ן אויף א פארברענגען. יא, שפעטער איז געווען, יענע, יענע איז גלייך נאכדעם, נאך יענעם שבת, ס'איז געווען שבת ויקהל כ ה אדר ראשון, איז געווען דער פארברענגען, און גלייך נאך שבת, יא, זונטאג האט נאך דער רבי געטיילט, יא, כדרכו בקודש, יענע יארן וואס דער רבי פלעגט טיילן דעם דאלאר, געשטאנען שעות ארוכות, האט ער געטיילט דאלער הגם דער רבי איז געווען דעמאלט זייער שוואך אין געזונט, פון דעסטוועגן איז ער געשטאנען די שעות ארוכות, נישט געוואלט זיצן, און ער האט געטיילט יעדן אידן, געגעבן ברכות עד בלי די, און אויף מארגן איז דער רבי געפארן צום אוהל, און דעמאלט איז געווען וואס רחמנא ליצלן דער רבי איז געווארן נישט געזונט, און עד היום הזה איז זיינען מיר נאך אין גלות, און מיר ווארטן טאקע עס זאל זיין א גאולה שלימה, עס זאל שוין זיין הקיצו ורננו שוכני עפר. און מען זאל זוכה זיין שוין הערן פון דאס ניי, זוכה זיין הערן די תורה חדשה פון מפיו של משיח. איז געווען די לעצטע פארברענגען פון רבי'ן ויקהל שבת שקלים, האט דער רבי דעמאלט גערעדט זייער א רייכע געשמאקע טיפע שיחה, ארויסברענגען דעם אמת'ן ענין פון אהבת ישראל און אחדות ישראל, האט ער גערעדט דעמאלט אזא מין נקודה, אז מען געפינט. אין אהבת ישראל געפינען מיר צוויי סוגים פון אהבת ישראל. ס'איז דא צוויי עניינים אין אהבת ישראל. ס'איז דא אהבת ישראל וואס מען זאגט ליב האבן א אידן, מצד דעם וואס יעדער איד האט אין זיך מעלות וואס דער צווייטער האט נישט. ס'איז דאך ידוע דער משל הידוע וואס ברענגט זיך אז אזוי ווי א גוף האט אין זיך א ראש, א קאפ, פארהאן א פוס, פארהאן א האנט, פארהאן כל מיני רמ"ח איברים, שס"ה גידים, און דווקא דורך דעם וואס אלע איברים קומען צוזאמען און איינער איז משלים דעם צווייטן. ס'איז דא עניינים וואס די די פיס דארפן אנקומען צום קאפ, כמובן וגם פשוט. לאידך גיסא איז דא זאכן וואס די קאפ דארף אנקומען צו די פיס, און על דרך זה יעדער אבר האט זיך זיין מעלה, און אין דעם פרט איז ער גאר דער משפיע, און דער אנדערער אבר איז א מקבל, און דורך דעם וואס אלע איברים יעדער איינער איז משפיע ומקבל פון אנדערע איברים ווערט א אדם השלם, א גוף שלם. על דרך זה איז כלל ישראל, כלל ישראל איז דא מענטשן וואס זיי זענען בבחינת ראשיכם, ס'איז דא מענטשן וואס זענען בבחינת רגליים, ס'איז דא כל מיני מדריגות אין עם ישראל, און יעדער איינער דארף וויסן אז הגם קען זיין אז דו ביסט א ראש, מיינט עס נישט אז דו ביסט ביסט טאקע אינגאנצן העכער, דו דארפסט אנקומען צו דעם רגל. און בשעת יעדער איינער ווייסט אז יעדער איד האט אין זיך מעלות און מ'קען באקומען פון יענעמ'ס מעלות, איז מצד דעם ווערט די אמת'ע אהבת ישראל און אחדות ישראל, און דאס איז די אהבת ישראל מצד אנערקענען די מעלה וואס איז דא אין יעדן אידן. דאס איז איין סוג אהבת ישראל. דער אהבת ישראל איז פארבונדן מיט מעיין זיין אין די פרטי המעלות וואס יענער האט, און זען ווי אזוי דאס איז משפיע צו מיר, און אויך ווי אזוי איך משפיע צו אים, און מיט דעם ווערט אהבת ישראל. ס'איז דא אבער אהבת ישראל וואס דאס רעדן מיר דא איצטער, וואס דאס איז די ליב האבן א אידן מצד דעם עצם זאך וואס ער איז א איד. דאס איז די אהבת ישראל פון א אידן, ווייל דאס איז אחים ממש, מפני שרש נפשם בהשם אחד. מיר נעמען זאך פון דעם זעלבן אייבערשטן, מיר ביידע האבן א חלק אלוקה ממעל ממש, איך בין א איד, דו ביסט א איד, מיר זענען ביידע א חלק אלוקה, מצד דעם עצם זאך וואס מ'איז א איד, איז דאס א אמת'ע אחדות, אמת'ע אהבה. דאס איז אהבת ישראל וואס איז נישט פארבונדן מיט מעלות און באקומען פון יענע מעלות, דאס איז מצד דעם עצם ענין וואס ער איז א איד. אין אין אין אין די פרשה האט ער געטייטשט אז ס'איז בהשגחה פרטית אז פרשת שקלים קומט אויס ויקהל, די חילוק צווישן ויקהל און פקודי, ויקהל פקודי איז דאך אסאך יארן, ויקהל ופקודי קומט אויס צוזאמען, אין א שנה מעוברת איז ויקהל פקודי איז זיינען זיינען צוויי באזונדערע פרשות. וואס איז די טייטש ויקהל און וואס איז די טייטש פקודי? ויקהל איז דער טייטש, קהל, א קהל הייסט דער טייטש איז אז מען נעמט א ציבור ס'ווערט איין זאך, ס'ווערט א מציאות אחת, ס'איז נישט קיין יחידים, ס'איז דא איין און איינציגע זאך, ס'איז א ציבור, בפשטות איז דא א מנין, א מנין קען האבן ווי די לשון הידוע אז ציבור ראשי תיבות צדיקים בינונים ורשעים, אבער וואס מאכט די מנין דאס איז נישט די חילוק צווישן זיי, דאס איז די נקודה משותפת, זיי זענען אידן. אז דו האסט צען אידן, ווי מען זאגט דעם פתגם הידוע, די וועלט זאגט משה רבינו, ס'זאל זיין ניין משה רבינו'ס, קען מען נישט זאגן קיין קדיש. אז ס'צוקומען נאך איין פשוט'ער איד, קל שבקל און פושע ישראל, אבער איין איד קומט צו צום מנין, ווערט א מנין, קען מען זאגן א קדיש. הייסט דאס אז דער עצם זאך וואס ער איז א איד, דאס איז וואס מאכט דעם ציבור דעם קהל. ויקהל איז דער טייטש אז מ'איז איין און איינציגע זאך, מיר זענען אלע אידן. פקודי איז פונקט פארקערט, פקודי איז מלשון פרטים. יא, פקודי איז אז מ'ציילט, און מ'ציילט איינעם באזונדער, יעדע זאך האט זיך זיין חשיבות, בפשטות איז פרשת פקודי, מ'מאכט יעדע זאך וואס מ'נוצט דאס, וואס מ'טוט, וואס מיינט דאס אין אהבת ישראל, דאס איז די צוויי דרגות. אין פרשת ויקהל רעדט מען וועגן ליב האבן א אידן צוליב דעם וואס ער איז א איד. אין פרשת פקודי איז דער טייטש, זען די מעלות פרטים ווי אזוי דורך יעדער פרט, אלע צוזאמען מאכט מען מאכט מען א בית המקדש מאכט מען א משכן. על דרך זה איז אויכעט דא מ'זאגט מחצית השקל. דאס וואס תורה זאגט אז ס'דארף זיין מחצית השקל, און מ'איז מדגיש די נקודה דא, נישט דעם עשר גרה, דווקא מ'איז מדגיש דעם ווארט אז ס'איז א מחצית, און דווקא דורך דעם וואס דו מיט נאך איינעם ווערן איינס ווערט עס א שקל השלם, איז דאס ארויסברענגען דעם אהבת ישראל, די אחדות ישראל, נישט מצד פרטים, נאר מצד ויקהל, מצד די עצם זאך וואס ער איז א איד. און דאס איז דער אמת'ער ענין פון אהבת ישראל וואס ברענגט זיך ארויס אין די מצוה פון מחצית השקל. איך בין א איד און דו ביסט א איד ווערן מיר איין און איינציגע זאך, און מצד דעם איז די אמת'ע אהבת ישראל, מצד דעם איז מען איין, טאקע ווערט מען ווי איין זאך. און דאס מאנט זיך ביי אידן צו שטענדיג געדענקען. מען דערציילט, ס'איז געווען א חסיד, א ידוע'דיגער חסיד, האט ער געהייסן ר' מענדל פוטערפאס, א איש מסירות נפש, א איד וואס איז געווען א אמת'ער בעל מסירות נפש און עובד השם, דערציילט מען אז ר' מענדל פוטערפאס ווען בשעת בשעת ער איז געווען ער איז געווען אין רוסלאנד אין די שווערע יארן געווען אין תפיסה געווען אין סיביר איז ארויס פון רוסלאנד שפעטער אנגעקומען יא איז ער געווען א תקופה איז ער געקומען פארן צום רבי'ן אין אמעריקע און דארטן האט מען האט דער רבי גערעדט וועגן דעם אז מען דארף ארויס גיין זוכן אידן און לייגן מיט זיי תפילין איז ער האט נישט געקענט קיין ווארט ענגליש ער האט גערעדט אידיש. אבער קיין ענגליש האט ער נישט געקענט, נישט געוואוסט קיין ווארט. איז ער אנגעהויבן גיין אין גאס און צוגיין צו א אידן, און האט געוואלט זאגן אים ער זאל לייגן תפילין, האט נישט געוואוסט ווי מען זאגט דאס אויף ענגליש, פלעגט ער צוגיין צו א אידן און אים זאגן, איי דזשואיש, יו דזשואיש, איי תפילין, יו תפילין, דאס האט ער געקענט זאגן, איך בין א איד, דו ביסט א איד, איך לייג תפילין, דו לייג תפילין. און מיט דעם האט ער געלייגט תפילין צו צענדליגער הונדערטער אידן וואס אז ר' מענדל צוגעק אז ר' מענדל איז צוגעקומען און געזאגט אזעלכע ווערטער קיינער שוין נישט געקענט זאגן ניין. איי דזשואיש יו דזשואיש, דער געפיל איך בין א איד, דו ביסט א איד, איך תפילין דו תפילין, אט דאס איז דער ענין פון די מצוה פון מחצית השקל. ממילא בשעת מען שטייט אין שבת שקלים, די פרשה דערציילט אונז וואס איז דער משה רבינו פרעגט במה תרום קרנם של ישראל, ווי הייבט מען אויף א אידן בפרט נאך חטא העגל און די אלע זאכן ווי אזוי פועל'ט מען אבער אויפהייבן קרנם של ישראל, זאגט אים דער אייבישטער בכי תשא. דורך מחצית השקל. בשעת ביי אונז וועט זיין די אמת'ע אהבת ישראל, אט די אהבת ישראל וואס די עצם זאך וואס מ'איז א איד, די מחצית, מ'זאל דערהערן אז איך בין א מחצית און דו ביסט א מחצית, צוזאמען ווערן מיר א שקל השלם. און פון וואנעט נעמט זיך דאס? נעמט זיך דאס פון דעם וואס א איד ביחס צום אייבערשטן איז אויכעט מחצית. דאס האט דער רבי דעמאלט גערעדט באריכות, אלץ הייבט זיך דאך אן פון השם אחד. ביחס צום אייבערשטן, דער קשר פון א אידן מיטן אייבערשטן איז דאך אויכעט, אז א איד איז א מחצית, און דער אייבערשטער כביכול איז א מחצית, און דווקא א איד צוזאמען מיטן אייבערשטן ווערט א שקל השלם. וואס איז דער פשט פון דעם? איז דאך א תורה פון דעם מעזריטשער מגיד טאקע. א תורה פון מעזריטשער מגיד, וואס דער רבי האט געברענגט ביים פארברענגען דעם ווארט. אויפן פסוק עשה לך שתי חצוצרות כסף טייטשט דער מעזריטשער מגיד, חצוצרות איז מלשון חצאי צורות. עשה לך שתי חצוצרות כסף טייטשט דער מגיד אז דער אייבערשטער זאגט משה רבינו אז דורך משה רבינו ווערט די חצאי צורות ווערן כביכול א צורה אחת, דאס ברענגט א מדרש אויכעט, דער מדרש זאגט, פתחי לי אחותי רעיתי יונתי תמתי, עם ישראל ווערן אנגערופן תמתי, טייטשט דער מדרש תמתי תאומתי, אז כביכול דער אייבישטער זאגט צו אידן אז איך בין אזוי ווי א האלבע זאך און איך דארף אנקומען צו אידן, און על דרך זה אידן דארפן אנקומען צום אייבירשטן כמובן וגם פשוט, און דאס איז די טייטש עשה לך שתי חצוצרות כסף, שתי חצאי צורות. אז א איד דארף וויסן זיין אז ער אליין איז מער נישט ווי א האלבע זאך, און כדי ער זאל ווערן א דבר שלם דארף ער זיך איבערגעבן צום אייבערשטן, דארף זיין די מסירה ונתינה צום אייבערשטן, פונקט אזוי ווי דער אייבערשטער זאגט אז איך וויל אידן, איך דארף אנקומען צו אידן, כביכול דער אייבערשטער זאגט אז ער דארף אנקומען צו אידן. הקדוש ברוך הוא מתאוה לתפילותיהם של צדיקים, הקדוש ברוך הוא מתאוה צו מצוות פון אידן, דער אייבערשטער ווארט א אידן, ער זאל טון א מצוה, דער אייבערשטער דארף אנקומען צו אונזער תורה ומצוות, ווי ס'רעדט זיך ארום אסאך אין חסידישע ספרים. און דאס איז דער ענין פון שתי חצאי צורות, כביכול אז דורך דעם אדם מיטן אייבערשטן ווערט דאס א אדם השלם ווערט דאס ווערט דאס א שקל השלם, על דרך זה אויך מחצית השקל. בשעת א איד דערהערט אז ער מיטן אייבערשטן דאס איין און איינציגע זאך און דווקא דורך דעם וואס ער ווערט באהאפטן, ווערט נתאחד מיט דעם אייבערשטן, וואס דאס איז דער מודה אני, וואס א איד שטייט אויף אינדערפרי און זאגט מודה אני, איז ווערט ער איין זאך מיט'ן אייבערשטן, מודה אני לפניך, איך גיב זיך אוועק צום אייבערשטן, אן קיין חשבונות, דא דארף זיין אויכעט דער ווארט פון ויקהל, אן קיין חשבונות פרטים, ווער בין איך, וואס בין איך, ס'איז דא די מסירה ונתינה כללית, וואס איך באלאנג צום אייבערשטן, אט דאס איז דער יסוד פון די אהבת ישראל אמיתית, אז איך בין א איד און דו ביסט א איד, צוזאמען ווערן מיר א שקל השלם, און דער ויקהל, דער אחדות, דער חיבור, דאס איז די הכנה צו דעם גאנצן ענין פון חודש אדר, משנכנס אדר מרבין בשמחה, צו די עבודת הקרבנות, ווייל פון מחצית השקל האט מען דאך געברענגט קרבנות ציבור על כל השנה כולה, און פון דעם קומט מען צו צו דעם אמת'ן ויקהל. אז בשעת ביי אונז איצטער היינט וועט מען פועל זיין ביי זיך די אמת'ע אהבת ישראל, אחדות ישראל, ליב האבן א אידן צוליב דעם וואס ער איז א איד, וועט מען זוכה זיין טאקע בקרוב ממש אז זאל מקויים ווערן דער ויקהל, דער ויקהל, דער אמת'ער ויקהל פון קהל גדול יבואו הנה ווי ס'זאגט דער נביא, אז זאל דער אייבישטער זאל צוזאמענקלייבן קיבוץ גלויות אלע אידן מכל ארבע כנפות, תבל, און מען זאל זוכה זיין גיין צו די גאולה שלימה מיט משיח צדקינו, אמן כן יהי רצון.